די פאלאווינג איז די נאוואמינסקער רעבע דעט אופענד אפ וויט דברי ברכה.
ברשות מרנן ורבנן ורבותי, דער ענין וואס מען איז דא צוזאמען געקומען היינט בייטאג איז אן אנגעווייטאגטע פרשה אין אונזער לעבן, נישט דאס וואס מען קען זיך נישט ערלויבן נישט וויסנדיג זיך מאכן די לא תוכל להתעלם איז געזאגט געווארן אויף אונז, נאר מען דארף פארשטיין די סיבות און די דרכים וואס קומען דא פאר אין אידישע הערצער, און רבי אבי פישאף האט זיך פארנומען עפעס אויפצוטוען, און אין א גרויסע מאס איז חפץ השם בידו יצליח אפצוראטעווען אידישע קינדער, און איך מוז זאגן נאר מיט עטליכע יאר צוריק, כ'בין געווען איינמאל ווען ער האט זיך געטראפן מיט אסאך עלטערן, געזעסן דארטן דריי שעה, און כ'בין ארויס פון די כלים. כ'בין ארויס פון די כלים. איך בין נתפעל געווארן פון די ארבעט, פון די הצלחה, הערנדיג דירעקט פון די טאטעס און פון די מאמעס יענעם אוונט איך בין נאך געזעסן דארטן, ס'האט זיך מיר געדרייט די קאפ וואס איז געשען מיט קינדער, ווי אזוי קינדער זענען אפגעראטעוועט געווארן, ווי אזוי עלטערן האבן זיך באצויגן. כ'בין ערשטוינט געווארן אויף ווי ווייט ער פארשטייט און אויף ווי ווייט ער גיט זיך אפ און אויף ווי ווייט ער איז מצליח. ער איז א שליח פון די השגחה אויף צו העלפן אידישע משפחות צוריק באקומען דעם שכל הישר. אין פסוק שטייט כי בתחבולות תעשה לך מלחמה, און ס'איז דא תחבולות. וואס מיר זענען אפשר נישט גענוג סענסיטיוו דערצו צו פארשטיין ווי אזוי די תחבולות קענען מצליח זיין, ער פארשטייט וואס טוט זיך אינעווייניג אין די הערצער פון די קינדער וואס מען דארף ראטעווען, וואס מען רופט דא אן נדחי ישראל, זענען נאך נישט קיין נדחים חלילה, ס'איז דא אבידה מתבקשת, די גמרא אין מכות רב האט געציטערט פון דעם פסוק ואבדתם בגוים. אן אנדערע מאן דאמר האט געזאגט, ודילמא כאבידה מתבקשת, שנאמר, תעיתי כשה אובד, בקש עבדך כי משפטיך לא שכחתי. מיר זענען א שה אובד אבער נישט קיין אבידה וואס איז אינגאנצן פארלוירן. וויל איך באלד אפאר ווערטער זאגן וועגן זיין ארבעט. כ'וועל געבן דעם עולם א משל. א איד ווי ער גייט אן מיט זיין משפחה און ער האט א שווער קינד, ווי אזוי מ'קען זיך באציען אן זיינע עצות און מיט זיינע עצות. ווען מ'פרעגט מיך מיט צען יאהר צוריק, מיט אכט יאהר צוריק, כ'בין שוין נישט קיין קיין יונגער מענטש, למשל אז איינער האט א שווער קינד, ער גליטשט זיך אין יראת שמים, און דאס יונגעל זאגט, יא כ'על קומען שבת צום עסן צו די סעודה, אבער כ'על גיין אנגעטוהן ווי איך וויל. כ'על נישט, כ'על גיין אנגעטון ווי איך וויל, ער'ט קומען מיטזיצן אין די אונטערוועש, און די טאטע דארף עס גיבן די הסכמה, דו קענסט קומען, אנדערש קומט ער נישט צום טיש. ווי וואלט איך געזאגט מיט אלע יארן, א טאטע האט א רעכט קובע זיין סדרי הבית, דא נישט קיין שאלה פון איסור והיתר, מיר רעדן דא נישט צו מען מעג מאכן א ברכה צו מען מעג נישט מאכן א ברכה, דאס איז נישט די שאלה, דאס איז נישט די פראבלעם, אבער א איד פירט א שבת'דיגע סעודה, א איד וויל פירן א שבת'דיגע משפחה, האט ער א רעכט א טאטע, ער איז דער מלך אין בית, קובע זיין דעם סדר המשפחה, ביי אונז אין די משפחה טוט מען נישט אזוי, קענסט קומען און זינגען מיט אונז זמירות, מ'וועט דיר מקרב זיין אויפן שענסטן אופן, אבער אזוי וועסטו נישט זיצן ביים טיש. א טאטע האט א רעכט אזוי צו זאגן, אזוי וואלט איך געזאגט אלע יארן. א טאטע האט א רעכט אזוי צו זאגן. ביי מיר שבת ביים טיש זיצט מען אנשטענדיג אנגעטוען, דאס איז נישט קיין דרך ארץ, ס'איז אזא מין סארט זלזול סיי אין מיר סיי אין דעם שבת. אזוי האב איך געטראכט אלע יארן מיום עמדי על דעתי, ווען ס'קומט צו מיר אזא שאלה. רבותי אבי'עט זאגן אנדערש, אז מ'זאל אראפשלינגען. שלינג אראפ, זאל ער קומען און זאל ער זיצן, און טו וואס דו קענסט אים צו מקרב צו זיין, וסוף הכבוד לבוא. נו, דאס איז א שאלה, דאס איז נישט קיין גרינגע החלטה צו מאכן. איך וואלט אנדערש געזאגט. נאכדעם איך האב געהערט ווי די עלטערן האבן גערעדט וואס פאר א מעשיות זיי האבן דערציילט ווי אזוי זיי האבן זיך מוסר נפש געווען על אפם ועל חמתם צו האלטן די קינדער אין שטוב אונטער די שווערסטע אומשטענדן ווייל ער האט אזוי געהייסן האב איך זיך געטראכט אפשר איז ער גערעכט. אבי זאגט זאל ער קומען אין היז אנדערווער, זאל ער זיצן דארטן, ער'ט יא זינגען זמירות ער'ט נישט זינגען זמירות, דו ווייז עם ארויס א פנים מסבירות א פנים שוחקות, דו זיי עם מקרב און עס עט זיך אפריפן, אזוי זאגט ער, איז ער גערעכט? האבן מיר א כלל אז די נסיון איז מוכיח, און דער דרך זיינער וואס איז מצליח ברענגט פירות גוטע, און דער אנדערע וועג דאס קינד וועט נישט קומען שבת צום טיש, און גוד ביי, קענסט אים זייער גרינג פארלירן. עס איז נישט קיין גרינגע שאלות, און דא זיצן אידן טאטעס פון קינדער וואס איך גלייב אז זיי וועלן מיר מודה זיין וואס איך זאג, וואס מען וואלט געדארפט מיטהאלטן אפשר, און וואס ער זאגט, ווי אזוי ער זאגט מען דארף זיך פירן. איז דאס א פראבלעם אמאל פאר רבנים? עס איז דא פארשידענע שאלות וואס מען דארף פרעגן און מענטשען פרעגן הלכה'דיגע שאלות, און ער זאגט מיר כסדר ער איז נישט קיין פוסק, יעדער איינער דארף פרעגן ביי זיין רב וואס מען מעג וואס מען מעג נישט, צו מען קען זיך אזוי פירן אין געוויסע הינזיכטן ווי ער ווייזט אן און עס איז נישט זיין אחריות און איך חזר איבער ער האט נישט קיין שאלות וואס טוט מען מיט א משפחה וואס די שכנים ארום זעהן וואס טוט זיך דארט אין שטוב און זיי שרייען געוואלד מען קען דאס נישט דערלאזן וכהנה וכהנה וויל איך אייך דערציילן נאכדעם ווי איך האב געזעסן דארטן איז געשעהן דאס פאלגענדע דאס איז א מעשה שהיה. א זעקס חדשים שפעטער, נאכדעם ווי איך בין געווען ביי אים דארטן, בין איך געווען אויף א שמחה, קומט צו צו מיר א יונגערמאן, שוין נישט קיין יונגערמאן, א תלמיד חכם מופלג, און א מחבר פון ספרים, און ער שטייט דארטן מיט די פרוי. איי וואס עט דעט סעשאן, איך בין געווען דארטן, און די פרוי זאגט, מען האט מיר געראטעוועט דאס קינד, און יעצט קום איך צו ידידינו אבי פישאף. זאלן די רבנים וויסן וואס ער טוט, זאלן די רבנים וויסן ווי אזוי ער האנדלט, און איך זאג אייך, זיצנדיג יענע נאכט מער ווי דרײַ שעה בין איך ארויס פון התפעלות, און איך ס'איז דא זאכן וואס איך קען, ס'פאסט מיר גארנישט איבערצודערציילן ווי טאטעס האבן דערציילט, חסידישע אידן חסידישע אידן ווי זיי האבן זיך באצויגן מיט קינדער לויט זיינע עצות און מען האט געראטעוועט די קינדער. רבותי, קודם כל מוז מען זען אז זאל נישט פאסירן אזעלכע פעלער אין אונזערע משפחות, מען דארף זיך אפגעבן מיט קינדער, רעדן מיט קינדער, כסדר האלטן אין איין רעדן מיט זיי, מקרב זיין קינדער, שמועסן מיט קינדער, און טאמער חלילה כאפט זיך ארויס קינדער אין א משפחה וואס פירן זיך נישט ווי מען דארף זיך אויפפירן, איז דער אינגערמאן געשיקט געווארן פון די השגחה צו העלפן די סאו קאלד נדחי ישראל ארויסצוקריכן פון די בלאטע, זאל דער אייבערשטער העלפן